ברוכים הבאים צו א משהו מער. ס'איז דא א רעסטוראנט אין א ווייטע פרעמדע לאנד מיטן נאמען סינגאפור וואס סערווירט פאר די קאסטומערס פלייש, אבער פלייש וואס קומט נישט פון קיין טשיקן, פלייש וואס קומט נישט פון קיין קאטשקע, נישט פון קיין עוף און נישט פון קיין בהמה, דאס איז פלייש וואס איז פראדוצירט געווארן אין א לאבאראטאריע. איז די רעסטעראנט איז יעצט געווען אין די נייעס אלץ די איינציגסטע רעסטעראנט, די איינציגסטע אזא מין געשעפט איבער די גאנצע וועלט ווי א מענטש קען באקומען דעם פלייש, די פלייש וואס ווי געזאגט קומט נישט פון דעם וואס מ'האט גע'שחט'ן, ווען מען רעדט פון נישט אידן, מען דארף נישט שעכטן וואס מ'האט נישט אומגעברענגט קיין לעבעדיגע באשעפעניש, דאס פלייש וואס איז געוואקסן אונטער ספעציעלע אומשטענדן, דורך עקספערטן, אין א בנין, אין א צימער, אין א לאבאראטאריע. און די נייעס האט צוריק ארויפגעברענגט צום אויבערפלאך א אלטן שמועס, א אלטן געשפרעך ארום די גאנצע ערשיינונג, ארום די מציאות פון אזויגערופענע לעב גראון מיעט, פלייש וואס איז אנטוויקלט געווארן אין א לאבאראטאריע. אקעי, סאו קודם לאמיר זען וואס די, וואס, פון וואס רעדט מען דא? וואס הייסט פלייש וואס קומט נישט פון קיין באשעפעניש? סאו קודם דער סטעיטמענט איז נישט אינגאנצן פונקטליך, ווייל די פלייש במקור קומט יא פון א לעבעדיגע באשעפעניש, נאר ממש א קליינע קוים ממשות'דיגע חלק פון די באשעפעניש, דאס טייטש אז מען נעמט אראפ א סעמפל פון א, אזוי ווי לאמיר זאגן להבדיל ווען מען נעמט א טראוט קולטשור, ווען מען גייט צום דאקטאר אונטערצוזוכן אויב מען האט א האלז אנטצינדונג, סטרעפ איז נעמט די דאקטער ארויס מ'ווייסט מען שטעקט אריין אין האלז אזא אזא שטעקן און נעמט פון דארטן ארויס אביסל טישו רופט זיך עס אביסל סעלס פונעם מענטש און נאכדעם שטעלט ער עס אריין און ער אונטערזוכט עס ער זוכט צו די צו דאס איז אינפעקטירט סאו ממש א ענדליכע בחינה נישט פונקטליך די פראצעדור איז נישט די זעלבע אבער די בחינה די געדאנק איז מער ווייניגער יא די זעלבע. אז מען נעמט אביסל טישו אביסל סעלס פון לאמיר זאגן א קי און די סעלס פון דעם אנטוויקלט מען די פלייש מען אנטוויקלט צו דעם א גאנצע קי א גאנצע שטיקל פלייש נישט קיין לעבעדיגע באשעפעניש אבער יא די פלייש וואס מען קען קאכן באקן בראטן און עסן. איז וויאזוי טוט מען עס? דורכן נאכמאכן די פראצעדור וואס געשעט נאטירליך אין א לעבעדיגע באשעפעניש איבעראל מיט אלע, כ'מיין די מענטש להבדיל ארבעט אויכעט אזוי, אז א מענטש וואקסט און אנטוויקלט זיך דורכדעם וואס ס'קומען צו פרישע סעלס.

די לעבעדיגע באשעפעניש וואקסן, ס'קומט צו פרישע סעלס און ס'אנטוויקלט זיך, און ווען ריכטיג געמאכט, טרעפט מען זיך מיט א שטיק פלייש, א שטיק פלייש וואס האט דעם זעלבן געשמאק ווי די, ווי גלייך ס'וואלט ווען געקומען פון א לעבעדיגע באשעפעניש, ס'האט די זעלבע אויסזען, ס'פילט די זעלבע, און ס'איז די זעלבע, ס'איז ממש די זעלבע זאך, דאס הייסט די צוזאמשטעל דערפון ממש ביים יסוד הדבר זעט אויס אויף די האר די זעלבע ווי די ארגינעלע זאך. און די סייענטיסטן טענה'ן נאך מער אז ס'איז נישט ס'זעהט אויס נאר ס'איז די זעלבע זאך, ס'קומט פונעם זעלבן מקור, ס'קומט פונעם קו, און ס'שפילט זיך אפ און ס'אנטוויקלט זיך ממש אויפן זעלבן אופן, און מ'טרעפט זיך טאקע מיט די ענד רעזאלט פראדוקט, מיט די זעלבע אונטערשטע שורה. דאס איז די פראדוקט. וואס איז אבער די גדולה דערמיט? מיין, חוץ די, די wow דערפון, די חידוש שבו וואס איז די גדולה מיט דעם? פארוואס זאל א עמיצער וועלן אנטוויקלען די פלייש? פארוואס זאל עס בכלל איינער דארפן? וואס איז שלעכט מיט די ארגינעלע פראדוקט? איז דא אויף דעם אפאר תירוצים. קודם איז דא די, אין די וועלט איז דאך היינט זייער שטארק די ענין פון צער בעלי חיים. און די ענין פון צער בעלי חיים איז אייגנטליך די, ביסוד הדבר איז א גוטע זאך, ס'איז איינע פון די שבע מצוות בני נח, און די איסור פון צער בעלי חיים איז א צווייג, א אפצווייג, פון די איסור פון אבר מן החי. סאו נישט נאר אונז אידן זענען מצווה אויף צער בעלי חיים נאר אויכעט די פעלקער די גוים נישט אידן. ס'איז איינע פון די לכאורה, אזוי קומט אויס לויט אסאך פוסקים, ס'איז א חיוב וואס ליגט אויף די גאנצע אויף די גאנצע מענטשהייט אויף יעדעם. סאו די תורה וואס האט ארויס וואס האט גע'אסר'ט צער בעלי חיים גורם צו זיין אומנויטיגע יסורים פאר בעלי חיים האט אויך געגעבן די רעכט פאר מענטשן צו הרג'נען דורך שחיטה אין די פאל פון א איד, הרג'נען בעלי חיים כדי צו קענען הנאה האבן, כדי צו קענען עסן די פלייש. אבער אין דער וועלט אין אלגעמיין בכלליות ווערן אסאך מאל זאכן גענומען צו אן עקסטרעם, זיי האבן נישט ווען זיי קוקן אריין אין די הלכה, זיי קוקן אריין אין די תורה, און זיי גייען פרעגן א פוסק האבן זיי דאס מעג מען און דאס דאס איז נכלל אינעם איסור און דאס נישט. ווילאנג ביז יענעם טאג ווען די הבנה העט אראפקומען צו די וועלט ווייסן זיי נאר פון דעם געדאנק שבו, רובא דרובם מסתמא ווייסן נישט אז די מקור דערפון עס קומט פון די תורה, און ס'איז טאקע א וועליו, א ערך וואס ווערט בעיקר געפירט דורך ליבעראלן, דורך די פראגרעסיווע ליבעראלן, שוין בכל אופן איז דא א באוועגונג קעגן שחיטה, קעגן בכלל טשעפענען, קעגן בכלל עסן בעלי חיים, און די לעב גראון מיט פלייש וואס ווערט אנטוויקלט אין א לעבאראטארי האט נישט איז פריי פון די פראבלעמען, מען דארף נישט טשעפענען קיין פון קיין מיט קיין בעלי חיים, שוין איז די פראבלעם נישט דא מער, יא? נאכדעם איז דא נאך א אישו מיט די ענווייראמענט אז מען דארף טשעפענען אויסהאקן וועלדער, מען דארף וויסן ווי מער די וועלטס באפעלקערונג וואקסט, אינאיינעם מיט דעם וואקסט דאך אויך די געברויך פאר עסן, אריינגערעכנט פלייש, דארף מען האדעווען גרעסערע, מער מער קיען, מער בהמות, מער חיות, מער עופות, און מען דארף זיי אלע אנפיטערן, מען דארף זיי געבן צו טרינקען, מען דארף זיי צושטעלן פלעצער, אפענע פלעצער ווי זיי זאלן זיך קענען פאשן, זאלן קענען עסן, איז מיט דעם וואס מען גייט אנטוויקלען פלייש אין א לעבערעטארי, גייט די גאנצע זאך נישט אויספעלן. נאכדעם איז דא נאך נקודות וועגן געזונטהייט און זיכערקייט, אז די פלייש וואס ווערט אנטוויקלט אין א לעב, מען קען זיך דערמיט מער שפילן, אז זאל האבן מער פון די געזונטע חלקים און ווייניגער פון די נישט געזונטע חלקים, למשל רעדוצירן די פעטנס וואס ברענגען קאלעסטעראל, און אויך קען מען דארטן אריינלייגן מער אנטיביאטיקס און אנדערע געזונטע באשטאנדטיילן אז א מענטש זאל באקומען מער פון זיין נוטריענטס, מער געזונטע זאכן דורך פשוט עסן פלייש. דארף מען אזויווי צופאסן א ספעציעלע עסן רוטין, א ספעשל דייעט, כדי נאכצוקומען די געזונט פאדערונגען פון זיין קערפער לויטן דאקטער וועט ער אלעס באקומען ער וועט קענען בלייבן עסן וואס ער עסט וואס ער האט ליב און ער וועט בלייבן געזונט אפשר אפילו ווערן געזונטער. סאו בקיצור אויף די וועלט איז דא פאר איז זענען דא סיבות וואס טרייבן לכאורה די אינדוסטרי דעם דעם חידוש און די סברה וואלט געזאגט אז ס'וואלט געדארפט שוין זיין היפש פאפולער יעצט אבער ס'איז נישט שוין דורכגעלאפן צען יאר זייט די ערשטע שטיקל פלייש איז איז איז פארגעשטעלט געווארן, די ערשטע שטיקל פלייש וואס איז געווארן אנטוויקלט אין א לעבערעטארי איז פארגעשטעלט געווארן פאר די עפנטליכקייט, יענע יענע שטיקל פלייש האט געקאסט צו פראדוצירן דרײַ הונדערט און דרײַסיק טויזנט דאלער. סאו די יענץ איז געווען סתם אזא דעמאנסטרעישן, די קאמפאני וואס האט עס געמאכט האט געוואלט מאכן א רעש, א טומל, געוואלט מאכן העדליינס אז די פראדוקט איז דא, און געוואלט ס'זאל זיך אנפאנגן איינגעבן. סאו די קאסטן פון אנטוויקלען די פלייש אין א לאבאראטאריע זענען שטארק שטארק שטארק געפאלן, די טעכנאלאגיע איז בעסער געווארן, און פארשטייט זיך וואס מער מ וואס גרעסער די פראדוקציע וואס מער מען מאכט דערפון אלץ ביליגער קומט עס אויס פאר יעדן שטיקל, אבער למעשה איז מען שטייט מען דארטן בערך שטייט מען יעצט מיט דעם בערך דארטן ווי מען איז געשטאנען דעמאלטס מיט צען יאר צוריק. הגם די ווי געזאגט די טעכנאלאגיע איז אסאך בעסער געווארן, די אינדוסטרי וואקסט, אבער ווי דערמאנט ס'איז נאר דא איין רעסטוראנט אין די גאנצע וועלט וואס סערווירט עס דערווייל, איז די סיבה פארוואס ס'האט זיך נאכנישט אזוי איינגעגעבן, מ'רעדט פון די וועלט בכלל, ס'איז נאך אלץ טייערער ווי פלייש וואס קומט יא פון. די טראדיציאנאלע אופן פון אמאל, אמאליגע צייטן וואס מען פלעגט, ווי מען פלעגט נעמען פלייש פון א קי, פון א הינדל, די פלייש וואס ווערט פראדוצירט אין א לאבאראטאריע איז נאך אלץ היפש טייערער ווי די געווענטליכע פלייש, נאכדעם זענען דא רעגולאציעס, חוקים פון יעדן לאנד, וואס וויבאלד די זאך איז דאך נאך א נייע פראדוקט, און מען ווייסט נאך נישט אלעס וואס איז דא צו וויסן דערוועגן, עכ"פ אזוי קוקן עס די באטרעפענדע עידזשענסיס אן, איז עס נאך נישט געווארן באשטעטיגט אז מען קען עס פארקויפן פאר מאסן פארנעם אין כמעט אלע לענדער אין די וועלט, און בכלל מענטשן קוקן נאך אויף די זאך מיט חשד, עס איז א נייע זאך, מען רעדט מענטשן נישט וואס האבן עס שטודירט און געקומען צו א החלטה אז עפעס פעלט דערפון, עס איז נישט גוט אדער אפילו מענטשן וואס האבן דאס געלט זענען ענווייראמענטאליסטן און צער בעלי חיים'ניקעס און אלע אנדערע סיבות און זענען גרייט צו צאלן אפאר דאלער מער כדי צו עסן פלייש מיט א רואיגן געוויסן, יא, לויט זייערע איבערצייגונגען, לויט זייערע זאכן, אבער קוקן נאך אויף דעם מיט חשד. סתם, ס'איז א נייע זאך, ס'איז נישט סתם א נייע זאך, ס'איז א רעוואלוציאניר'ישע נייע זאך, און כ'ווייס נישט. סאו וועגן דעם קומט די זאך, די אנטוויקלונגען פון די סארט פלייש, פון די פאלשע פלייש פאמעליך, ס'גייט זייער שטייט אבער ס'וואקסט, צוביסלעך קומט עס מער אריין סיי אין די באוואוסטזיין, אין די קאנטשעסנעס פון מענטשן, און ס'ווערט מער און מער אנגענומען. לויט וויאזוי זאכן גייען יעצט זעט אויס אז ביז א תקופה פון, ווייסנישט, אפאר יאר צו צען יאר וויפיל ס'זאל נאר זיין, גייט עס ווערן א נארמאלע ערשיינונג, און ס'קען אפילו זיין אז ס'וועט אמאל אנקומען א צייט ווען דאס וועט אינגאנצן ערזעצן די אינדוסטרי פון לאבאראטאריע פלייש גייט ערזעצן די טראדיציאנאלע פלייש, מ'עט נישט קענען מער באקומען קיין פלייש וואס קומט באמת פון א באשעפעניש וואס מ'האט גע'שחט'ן. גע'שחט'ן מיינט מען ביי אונז אידן. א פלייש דארף דאך האבן שחיטה, און פלייש דארף זיין כשר, פלייש איז אויך פליישיג און נישט פרווה, איז במילא האט זיך שוין אנגעהויבן אנטוויקלען די ערשטע דינים ארום דעם פלייש, וואסערע הלכה האט עס? סאיז פלייש, סאיז מחיוב בשחיטה, און היות סאיז געמאכט געווארן אין א לאבאראטארי איז עס טרייפה, וואס איז די הלכה דערמיט? איז די ערשטע וויכוחים, די ערשטע הלכה'דיגע וויכוחים כדרכה של תורה האבן זיך שוין אנגעהויבן, און ס'זענען שוין דא פארשידענע פסקים, אריינגערעכנט אזעלכע וואס טענה'ן אז די פלייש איז כשר, און ס'דארף נישט קיין שחיטה ווייל ס'הייסט נישט פלייש. ס'הייסט נישט פלייש אפילו ס'זעט אויס ווי פלייש, און ס'קאסט ווי פלייש, און ס'איז נישט נאר קיין נאנטע קרוב מיט יענעם עכטן ארגינעלן פלייש, נאר ווי געזאגט עס איז ממש די זעלבע זאך. אבער די פאקט איז אז הלכה האט א גדר. די הלכה האט כללים, און איינע פון די כללים וואס אונז קען מיר אין די תורה איז אז דעת בעל הבית איז היפך דעת תורה, ווייל ס'מוז נישט שטימען, און ס'שטימט אפילו זייער אסאך מאל נישט מיט אונזער וועג פון טראכטן. זענען דא פוסקים וואס טענה'ן אז ס'איז לכאורה כשר וויאזוי עס איז און ס'איז פרווה און ס'דארף נישט קיין שחיטה, אנדערע זאגן וועגן מראית עין דארף מען עס יא שעכטן און ס'האט יא א הלכה פון פלייש, קיצור ס'איז שוין דא א דיון אויף דעם. איינע פון די אינטערעסאנטע זאכן וואס דאס ברענגט אויף איז אז א געוויסע אפקלאנג פון א שטיקל אין חזל וואס אונז טרעפט מיר לגבי דבר אחר, חזיר פלייש, אז ס'גייט ווערן מותר, טהור, ל לעתיד לבוא. אונז ווייסט מיר נישט וואס דאס מיינט, פונקט ווי אונז פארשטיי מיר נישט וואס די עס איז א אנדערע מחלוקה וואס איז דא אין גמרא און חזל צווישן אמוראים אויב מצוות און ס'איז דא אזא דעה אז ל לעתיד לבוא גייען די מצוות בטל ווערן איז דא מחלוקת אויף דעם אין חזל, און נאכדעם איז דא א מחלוקה למעשה צווישן די ראשונים להלכה, יא, וואס איז די הלכה לעתיד לבוא, מצוות גייען בטל ווערן אדער נישט בטל ווערן? און ווי מען קען זיך פארשטעלן איז אויך דא א לאנגע דיון וואס דאס מיינט בכלל, וואס מיינט אז די מצוות גייען בטל ווערן? עס מיינט פשוטו כמשמעו, וואס הייסט? אונז ווייסט מען דאך אז די תורה איז תורת אמת און תורת נצחי, און ס'איז נישט שזאת התורה לא תהא מוחלפת, איינע פון די י"ג עיקרים וואס דער רמב"ם האט אוועקגעשטעלט אלס איינע פון די דרייצן אני מאמין'ס. יא, די דרייצן אני מאמין'ס, די י"ג עיקרים קומען פונעם רמב"ם, און דער רמב"ם איז איינער פון די פוסקים וואס נעמט אן להלכה אז יא, מצוות בטלות לעתיד לבוא. פארשטיי מיר אוודאי נישט די משמעות פון פון די פון די פון די ווערטער, פון די פון די פון די דעות און וויאזוי ס'ווערט אפגעטייטשט, און אזוי ווי דער רמב"ם פסק'נט לגבי די גאולה העתידה בכלל. אז ווען ס'וועט אנקומען עמער זעהן ווען ס'וועט אנקומען ווען ס'וועט אנקומען עמער וויסן אז אונז זעמער דארטן. דאס אינטערעסאנטע אבער איז אין חסידות די חסידישע ספרים איז אויך דא א שמועס וועגן דעם ענין וועגן די מצוות בטלות לעתיד לבוא און אסאך זאגן אז נישט פשט איז אז די מצוות זאלן בטל ווערן נאר געוויסע דיימענשאנס געוויסע חלקים פון די מצוה גייען גייען אננעמען א אנדערע צורה א אנדערע פארעם. אז די אז מען די אידן העלן האבן א טיפערן קשר אדער א קשר טיפער אריין מיט יעדן מצוה מיט די משמעות פון יעדע מצוה דאס הייסט אז אין א געוויסע חלק המעשה פון די מצוה וועט אפשר זיך טוישן עס וועט האבן עס וועט האבן א אנדערע צורה מען וועט אנדערש מקיים זיין די מצוות אבער די פשט איז אז די עצם מצוה וועט בלייבן. דאס הייסט די נקודה פון די מצוה און אפילו די חלק המעשה פון די מצוה וועט בלייבן, נאר די משמעות דערפון, די קאנעקשאן, די קשר וואס די וואס די איד האט מיט די מצוה, דארטן וועט זיין די שינוי. איז איך ווייס נישט וואס די הלכה פסוקה וועט למעשה בלייבן לגבי לעב גראון מיעט, לגבי די סארט פלייש, אבער טאמער וועט די איז די הלכה, טאמער וועלן די גדולי הפוסקים היינט אננעמען אז די פלייש איז כשר און פרווה, אפשר וועלן זיי די זעלבע הלכה זאגן לגבי א דבר אחר, א שטיק חזיר פלייש וואס ווערט אנטוויקלט אין א לעב, אויב די זאך הייסט נישט קיין פלייש, און ס'הייסט נישט קיין פלייש פשט אז ס'איז נישט מחיוב בשחיטה און ס'איז פרווה לויט די הלכה איז דאך נישט קיין הלכה'דיגע פלייש, לכאורה, כ'מיין אזוי זאגט די דעת בעל הבית שלי, וואס איז היפך דעת תורה, און זיכער נישט קיין דעת תורה. איז דא א סברה צו זאגן אז א שטיקל דבר אחר וואס ווערט געמאכט אויפן זעלבן אופן איז אויך נישט קיין שטיקל דבר אחר. די זעלבע לגבי שחיטה און בשר וחלב, אז די מצוה איז נישט בטל, די מצוה איז ווייטער דא, ס'איז נאר נישט ווי מען וואלט עס גערופן אפליקעבל, ס'איז נישט נוגע ווייל ס'איז א בחינה ווי מען וואלט אפגעמאכט מען עסט בכלל נישט קיין פלייש. הלכות שחיטה איז ווייטער דא, הלכות טריפות איז אויך דא, די זעלבע זאך מיט בשר וחלב, ס'איז אין ערגעץ נישט געגאנגען. די הלכה איז דא, די תורה איז זיכער דא, בלייבט אייביג איבער דא, גייט אין ערגעץ נישט, ווער ס'איז אוועק געגאנגען איז די פלייש, די פלייש האט געכאפט א שפאציר און פלאנט קיינמאל מער נישט צוריק צו קומען, וואס טוט מען יעצט מיט די הלכה, איז דארף מען טרעפן די פנימיות דערפון, דארף טרעפן די פנימיות פון די הלכה און ארבעטן מיט דעם, ס'איז א ענליכע בחינה ווי הלכות קרבנות, הלכות קרבנות איז נישט אוועק געפאלן. אפילו נאכדעם וואס די בית המקדש איז חרוב געווארן, ווייל ביז די בית המקדש העט צוריק אויפגעבויט ווערן און די עבודת הקרבנות העט צוריק באנייט ווערן איז דא כל מיני בחינות בפרט אין ספרי חסידות וויאזוי מען האט ווייטער א שייכות און א שטארקן א טיפן קשר מיט די פנימיות פון די עבודת הקרבנות. דאס אלעס פשט'לעך, יא, על פי דרש און על פי רמז און על פי דרך אפשר. ס'איז בכל אופן שיין ווען אזעלכע מאמרי חזל ווערן אויף אמאל זאכן פון וואס מען רעדט באופן הלכה למעשה, הלכה למעשה וואס איז די הלכה מיט דעם? וואס איז די הלכה מיט א שטיקל דבר אחר? וואס טוט זיך מיט שחיטה? וואס טוט זיך מיט די אלע אנדערע הלכות וואס זענען שייך? וואס טוט מען יעצט מיט דעם? וואס טוט מען אויף וויפיל איז עס נוגע און אויף וויפיל איז עס נישט נוגע צו אזא סארט שטיק פלייש? וואס וועט זיין די עקספיריענס? לאמיר זאגן אז די דבר אחר לעב גראון דבר אחר גייט טאקע ווערן מותר, לאמיר זאגן אז די פוסקי הלכה וועלן זיך אייניגן אז מ'מעג, מ'מעג און ס'איז גוט. טוט זיך עס, כ'מיין שוין אפאר טויזנט יאר זייט קבלת התורה וואס אונז אידן זאגן מיר אז חזיר איז גוט און איך עס עס נישט נישט ווייל כ'האב עס נישט ליב נאר ווייל די תורה האט געזאגט אז איך זאל נישט, סאו וויאזוי גייט אויסזען די ערשטע מאל ווען אידן וועלן זיך אראפזעצן עסן יא? ס'דארף צו זיין א אינטערעסאנטע עקספיריענס זיכער. ברכה און הצלחה.